די היינטיגע עמוד איז דף ט עמוד ב', און צום אנהייבן דף ט עמוד א' פון אונטן. דבר נא באזני העם, די תורה האט אנגעהויבן, די גמרא האט אנגעהויבן דערציילן מלמד שהתחילה להם גאולה מבערב, רעדן פון יציאת מצרים און די גמרא גייט ווייטער דרש'נען די פסוקים, זאגט די הייליגע גמרא, דבר נא באזני העם, אמרי דבי רבי ינאי, האט מען געלערנט אין בית מדרש פון רבי ינאי, אין נא אלא לשון בקשה, נא איז א לשון בקשה ממש דער אייבערשטער האט זיך געבעטן, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, דער אייבערשטער האט געזאגט פאר משה רבינו, בבקשה ממך, איך בעט דיך, לך ואמור להם לישראל, גיי זאג פאר די אידישע קינדער אזוי, בבקשה מכם, איך בעט פון ענק טייערע אידן, שאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב, גייטס בארגטס כלי כסף וכלי זהב, און מען וועט ווייטער זען אין די גמרא אז די אידן זענען נישט געווען אזוי עקסייטעד בכלל צו די צו די מצוה פון גיין בעטן בארגן, טייערע זאך פון די מצרים און דער אייבערשטער האט זיך ממש געדארפט בעטן שלא יאמר פארוואס שלא יאמר אותו צדיק אז דער צדיק דאס איז אברהם אבינו פאר וועם דער אייבערשטער האט צוגעזאגט אז סיי עס וועט זיין די עינוי פון מצרים און סיי עס וועט זיין די רכוש גדול. לאמיר זען ווי די גמרא זאגט שלא יאמר אותו צדיק אז ועבדום וענו אותם דאס אז מען וועט זיי פארקנעכטן און מען וועט זיי פייניגן קיים בהם דאס האט דער אייבערשטער מקיים געווען ואחרי כן יצאו ברכוש גדול דאס אז אידישע קינדער וועלן נאכדעם ארויסגיין מיט רכוש גדול לא קיים בהם איז וואס איז געווען דא די ווארט? די ווארט איז אז בעצם דער אייבערשטער וואלט קען דזשאסטיפייען אז די אידן זאלן נישט באקומען די רכוש גדול אפשר נאר ווען ווען די אידן ווען וענו אותם ארבע מאות שנה ווען אלעס וואלט געגאנגען פלאן דעמאלס וואלטן זיי באקומען אבער די אידן זענען ארויס פאראויס באקומען זיי נישט בקיצור אויף נישט צו האלטן א קאנטראקט איז אלץ דא אסאך תירוצים אסאך אויסריידן און דער אייבערשטער וויל ווייזן א ניין אז א מענטש דארף פרובירן צו יא אויפקומען מיט א וועג צו האלטן זיין ווארט אונז האבן שוין געהאט בעצם אויבן אזא סארט גמרא אז ווען דער אייבערשטער מאכט א תנאי אפילו ווען מען האלט נישט די תנאי גייט נאך אלץ דער אייבערשטער האלטן זיין צד, זיין טובה וואס ער האט צוגעזאגט, פארוואס טאקע ארויסצוברענגען די ענין אז א מענטש זאל זיין א עומד בדיבורו. אמרו לו, פארציילט די גמרא ווייטער, לוואי שנצא בעצמנו, די אידן האבן צוריק געטענה'ט פאר משה רבינו אז אונז דארף מען נישט קיין רכוש גדול, אונז פריי מיר זיך אז אונז קען מיר ארויסגיין פון מצרים, משל, לאדם שהיה חבוש בבית האסורים, א מענטש איז געווען איינגעשפארט אין תפיסה, ואומרים לו בני אדם, מענטשן זאגן אים, מוציאין אותך למחר מבית האסורים, מארגן גייט דיך די פרעזידענט גייט פארדענען און נישט נאר דאס נותנין לך ממון הרבה מען געבט דיך אסאך געלט ואומר להם און ער זאגט פאר זיי בבקשה מכם איך בעט ענק הוציאוני היום ס'מיר אזוי וויכטיג אז איך זאל ארויסגיין היינט אז ואיני מבקש כלום מער פון דעם דארף איך גארנישט זאגט די גמרא ווייטער וישאלום די לשון הפסוק איז וישאלום וישאלום איז א לשון אז מען האט זיך געמאכט. מען האט זיי געמאכט בארגן אמר רבי אמי מלמד שהשאילום בעל כרחם אז די אידן מען האט זיי געדארפט ממש צווינגען אז זיי זאלן דארפן גיין בארגן די כלי כסף וכלי זהב איכא דאמרי בעל כרחם דמצרים ס'איז דא וואס זאגן אז די געצווינגענקייט איז געווען מצד די מצרים אז די מצרים האבן נישט געוואלט און זיי האבן נישט געהאט קיין ברירה, מען האט זיי אזוי שיינערהייט אריינגעפירט אין דעם אז זיי זאלן פארבארגן זייערע טייערסטע פאר די אידישע קינדער, ואיכא דאמרי בעל כרחם דישראל, אז ס'גייט ארויף אויף בעל כרחו דישראל, די אידן האבן נישט געוואלט, סא איין נקודה האבן מיר שוין געזען פארוואס די אידן האבן נישט געוואלט, ווייל זיי האבן געהאלטן אז ס'קען אינטערפירן מיט די עצם גאולה, דו זאגסט מיך אזוי ווי אויבן מיט די משל, בנות נחמו מארב לאז מיך ארויס פון דא, איך דארף נישט יעצט קיין געלט, למעשה גייט די גמרא זאגן נאך א טעם. מאן דאמר בעל כרחם דמצרים דכתיב שטייט אין פסוק ונות בית דער וואס וואוינט מיט מיר אין איין הויז איז תחלק שלל מיט אים האב איך זיך צוטיילט די רויב און פון דעם וואס איך רוף עס רויב איז פשט איז אז איך האב באצווינגען די מצריים אז ס'געווען בעל כרחו פון די מצריים. למעשה, לכאורה א שטיקל שאלה איז דא דא וואס הייסט שלל? ביי די ענד אוו די דעי האט מען געבארגט זאכן, מען האט עס נישט צוריקגעגעבן. איז אוודאי איז עס שלל ווייל דו גייסט ארויס מיט יענעמ'ס פארמעגן. ווער זאגט? אז אין די שלל ליגט א ראיה אז רויב מיינט אז די עצם בארגן איז געווען איז געווען א רויב איז רב לייזער האט נעכטן געזאגט א מורא'דיגע פשט אז ביי די טיים די אידן זענען ארויס פון מצרים האט די מצרי געזאגט נעם די כלי כסף נעם די כלי זהב דו גיי איך וויל דיך נישט זען פאר די אויגן סאו די שלל איז נישט געווען בשעת וואס די אידן זענען ארויס ממצרים, וואס שוין שפעטער האבן זיי זיך דערמאנט, זענען זיי נאכגעלאפן, אבער דעמאלטס איז נישט געווען קיין מצב פון שלל, דעמאלטס האבן זיי די מצרים נישט אנגעקוקט ווי קיין רויב, זיי האבן געזאגט דזשאסט גייטס פאר יעדן פרייז, נאר וואס דען, ווי איז די שלל טאקע ביים בארגן? מאן דאמר בעל כרחם דישראל, דער וואס זאגט אז אז מען האט געדארפט מוטשענען די אידן אז זיי זאלן מסכים זיין צו גיין בארגן פון די מצרים כלי כסף וכלי זהב, איז די טעם משום משוי, די אידן האבן געוואוסט, אפילו מען האט נאך נישט געוואוסט ס'וועט נעמען פערציג יאר, אבער די אידן האבן געוואוסט זיי לאזן זיך דא אין וועג און זיי גייען אין מדבר און עס איז שווער מיטצונעמען אסאך פעקלעך. למעשה זעט מען דא א אינטערעסאנטע זאך אז ווען דער אייבערשטער האט געוואלט מקיים זיין זיין הבטחה פון ואחר כן יצאו ברכוש גדול האט עס געמוזט זיין מיט א וישאילום. סאו מוז די אידן האבן עפעס געמוזט טון. אז א מענטש וויל עפעס באקומען אפילו ער האט הבטחה פונעם אייבערשטן אפילו עס איז אים באשערט ער דארף טון זיין השתדלות ער דארף זיך מאכן גרייט צו זיין א כלי מחזיק ברכה אז עס זאל זיין וברכתיך בכל אשר תעשה, ער זאל קענען האבן הצלחה אין וואס ער טוט, ווייל סתם פון זיך אליין געשענט גארנישט. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער. אמר רבי אמי, האט רבי אמי געזאגט, דאס האבן מיר שוין געזען, שטימט, גיימיר ווייטער, וינצלו את מצרים, די נעקסטע רבי אמי, וינצלו את מצרים, אמר רבי אמי, וואס מיינט די לשון פון וינצלו, מלמד שעשאוה כמצודה שאין בה דגן. אז מען האט אויסגעליידיגט גאנץ מצרים פון יעדע ווערטפולע זאך, אזוי ווען דו האסט א מצודה, דו האסט א נעץ וואס איז געמאכט צו פאנגן עופות, און אין בה דגן, דו האסט נישט אריינגעלייגט דערין קיין קיין בעיט, האסט נישט אריינגעלייגט דערין עפעס צו עסן אז די עוף זאל קומען, איז פארוואס זאל דער עוף אריינקומען אין די אין די מצודה? איז אזא סארט מצודה. עט אוודאי אזא סארט נעץ עט אוודאי זיין ליידיג, איז די אידן האבן אויסגעליידיגט די מצרישע הייזער אזוי ווי א מצודה וואס איז ליידיג ריש לקיש אמר אז ער טייטשט די ווארט וינצלו אביסל אנדערש עשאוה כמצולה שאין בה דגים ס'איז אלץ דא די מצולות ים די טיפענישן פונעם ים די מיטן פונעם ים תהום טייטשט רש"י בתוך התהום וואס דארט איז נישט דא קיין פיש און די אידן האבן אויסגעליידיגט די אידן האבן אויסגעליידיגט די מצרישע הייזער אז אז אזוי ווי די ליידיגקייט פונעם תהום, לייבי האט געפרעגט נעכטן אז לכאורה זעט מען דאך אז ס'איז געווען ביזת מצרים אז די מצרים זענען געקומען צו לויפן מיט זייער האב און גוטס, ווי האבן זיי געהאט ביזת מצרים וואס מ'האט שפעטער ארויסגענומען פון וואסער אויב. מ'האט וינצלו, ס'איז א גוטע קשיא, און צום גיין ווייטער, יא אזוי האבן מיר גערעדט נעכטן, גייען מיר ווייטער. דרש'נט די גמרא ווייטער א פסוק, אהיה אשר אהיה, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לך אמור להם לישראל, אני הייתי עמכם בשעבוד זה, יא מ'קען אריינקוקן דא אין די זייט פון די פסוק, פסוק ה, ויאמר אלקים אל משה אהיה אשר אהיה, ויאמר כה תאמר לבני ישראל אהיה שלחני אליכם, סאו די פסוק הייבט אן מיט אהיה אשר אהיה און די פסוק טוישט צו אהיה שלחני אליכם און דאס גייט די גמרא דרש'ן, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה לך אמור להם לישראל, גיי זאג פאר די אידישע קינדער אני הייתי עמכם בשעבוד זה, די צוויי הונדערט און צען יאר וואס מען האט ענק געפייניגט, איך בין געווען מיט יעדן איד בין איך דארט געווען, ואני אהיה עמכם, איך וועל זיין מיט ענק, בשעבוד מלכיות אויך שפעטער אין אנדערע גליות און דאס איז די צוויי לשון פון אהיה אשר אהיה. און די אידן זענען נישט געווען אזוי עקסייטעד צו צו די אהיה אשר אהיה, הכוונה משה רבינו, אמר לפניו רבונו של עולם דיה לצרה בשעתה, משה רבינו האט געטענה'ט אז פארוואס זאל איך יעצט רעדן מיט אידישע קינדער איבער זאכן וואס גייט זיין, איבער אנדערע פראבלעמען, פראבלעמען נעמט מען קער ווען ווען ווען פראבלעמען קומען ארויף, גיין קער נעמען פון א פראבלעם פאר ס'איז בעצם א פראבלעם איז סתם מקדים געווען די צרה, א מענטש דארף זיין אין זיין מאמענט אין זיין פרעזענט, אמר לו הקדוש ברוך הוא לך אמור להם אהיה שלחני אליכם, דער אייבערשטער האט מסכים געווען מיט משה רבינו'ס ווערטער און דער אייבערשטער האט געטוישט און ער האט געזאגט אהיה שלחני אליכם אז אז איך גיי ענק יעצט העלפן אבער טאקע דיה לצרה בשעתה, מען רעדט נישט פון אנדערע גליות, דרש'נט די גמרא ווייטער. ענני השם ענני. אונז האבן שוין געהאט אויבן אויבן די די פסוק פון ענני השם ענני. ענני השם ענני איז א פסוק וואס אליהו האט מתפלל געווען בהר הכרמל. און די גמרא ברענגט עס דא ווייל אונז האבן געהאט דא איין דרש אויף א דאפלטע לשון פון אהיה אשר אהיה, ברענג איך דא נאך א דרש אויף א דאפלטע לשון פון ענני השם ענני. אמר רבי אבהו. למה אמר אליהו ענני שתי פעמים, פארוואס האט אליהו געדרשנט? פארוואס האט ער געזאגט צוויי ענני שתי פעמים מלמד שאמר אליהו לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם ענני שתרד אש מן השמים ותאכל כל אשר על המזבח דאס איז זייער א ענליכע דרשה צו וואס האבן געהאט אויבן אז ער איינס האט מתפלל געווען אז ס'זאל טאקע קומען א פייער ער האט אנגעגרייט א קרבן און די נביאי הבעל האבן אנגעגרייט א קרבן האט ער מתפלל געווען אז די אש מן השמים זאל קומען צו זיין קרבן אז מען זאל זען אז ס'דא א באשעפער, וענני, שתסיח דעתם, כדי שלא יאמרו מעשה כשפים, נאך אלץ דארף מען מתפלל זיין אז זיי זאלן נישט אויפקומען מיט עפעס א, מיט עפעס א אויסרייד אז דאס איז געווען מעשה כשפים, ווייל דו קענסט שטיין אין פנים פון די גרעסטע מופתים, אז דו ווילסט נישט גלייבן גלייבסט נישט, שנאמר, די דרש פונעם פסוק איז ואתה הסבות, דו האסט אזוי מסבב געווען, דו האסט אזוי צוגעפירט את לבם אחורנית, זייער הארץ וואס איז געווען אויסגעדרייט צום אייבערשטן, האט דער אייבערשטער מיט די מופת, מסבב געווען אז ס'זאל טאקע זיין א הכרה אז ס'איז דא א באשעפער. גייען מיר ווייטער. זאגט די הייליגע משנה. מאימתי קורין את שמע בשחרית. פון ווען קען איך אנהייבן ליינען קריאת שמע בשחרית? אונז האבן מיר געהאט אין די ערשטע משנה האבן מיר געהאט א שמועס פון ווען איך קען אנהייבן ליינען קריאת שמע בערבית. און אונז האמיר אויסגערעדט כמה וכמה פעמים. איז די שמועס ווענדט זיך וויאזוי איך טייטש בשכבך? וואס מיינט ער בשכבך? בשכבך צו מיינט עס ווען מענטשן שטייען אויף? צי בשעת אזוי לאנג ווי מענטשן שלאפן. דער זעלבער שמועס ווערט יעצט א שאלה אויף ובקומך. ווען איז די ובקומך? ווען שטייען מענטשן אויף? אז איך זאל זאגן אז דעמאלטס הייבט זיך אן די זמן קרישמע. די תירוץ איז משיכיר בין תכלת ללבן. איין שיטה איז אז אויב קען איך שוין מכיר זיין א חילוק צווישן בלוי וואל און ווייס וואל, איז שוין גענוג לעכטיג און דעמאלטס איז שוין א צייט וואס מענטשן שטייען אויף, רבי אליעזר אומר, ר' לעזער זאגט בין תכלת לכרתי, דאס איז בלוי וואל און כרתי וואס איז א גרינער קאלער, גראדע רש"י טייטשט תכלת אויך ירוק אז ס'איז א גרינישע קאלער, ס'איז דא ראשונים וואס לערנען אז תכלת איז ירוק, ס'איז דא וואס זאגן אז תכלת איז ווייעלעט, אז ס'איז מער אזא פורפעליש קאלער, באט אונז האבן אנגענומען ווי די מהר"ם ראטענבערג אז ס'איז בלוי, ער שרייבט בלוי בלע"ז, בלשון דייטש בלוי בלשון אשכנז בלוי איז בין תכלת לכרתי וואס איז אביסל צוויי מער ענליכע קאלערס און ס'איז שוין אביסל מער לעכטיג איז דעמאלטס איז משיכיר. זאגט די הייליגע משנה ווייטער וגומרה עד הנץ החמה לויט ר' לעזער איז די שיעור ביז ווען איך קען ליינען קרישמע איז וגומרה עד הנץ החמה ממש נאר ביז נץ קומט אויס מורא'דיג א קליינער שיעור איך הייב אן ביי משיכיר און איך ענדיג ביים נץ און די קליינע פענסטערל אין די קליינע פענסטערל קען איך ליינען קרישמע די ראשונים פרעגן שוין אז למעשה זעהן מיר דאך די מלכים זענען געשלאפן עד שלש שעות, ווען האבן זיי געליינט קרית שמע? אויב די גאנצע זמן קרית שמע ענדיגט זיך ביים נץ, איז ווען האט דער דער מלך דאך אויך א איד דארף אויך ליינען קרית שמע, אויף דעם איז דא ראשונים וואס זאגן אז אפילו לויט רבי אליעזר וואס זאגט גומרה עד הנץ החמה נאר אלץ מצוה מן המובחר, אבער בדיעבד קען מען נאך ליינען קרית שמע שפעטער, רבי יהושע אומר, רבי יהושע זאגט עד שלש שעות, שכן דרך מלכים לעמוד בשלש שעות, ממילא איינמאל דער מלך שטייט אויף נאך דריי שעה קען איך עס נאך רופן ובקומך, אז די סדר פון מענטשן איז אויפצושטיין אזוי שפעט, איך האב אמאל געזען א ספר ר' יוסף חיים זאנענפעלד האט געהאלטן אז היינט אז היינט שטייט מען אויף שפעטער, אפשר דארף זיך טוישן זמן קרישמע, איך זאג נישט ס'איז א הלכה באט אזוי האב איך געזען א שמועס. הקורא מכאן ואילך, איינער ליינט נאכן זמן קרישמע קרישמע איז לא הפסיד, די גמרא גייט דרש'נען אז לא הפסיד מיינט אז ער קען נאך אלץ זאגן די ברכות פון קרישמע. די ברכות פון פאר קרישמע די ברכות פון נאך קרישמע כאדם הקורא בתורה די ראשונים פרעגן שוין וואס די חידוש פון כאדם הקורא בתורה איך מיין אוודאי אז א מענטש זאגט א פרשה די תורה איז עס דאך נישט ערגער ווי ער זאגט תהלים און נאר די חידוש איז אז ס'דא הלכות אז מ'טאר נישט זאגן פרשות פון תורה אויסווענדיג נאר אזאך וואס א מענטש איז רגיל בה ממילא א פרשה פון קרישמע אפילו איך בין נישט מקיים די מצוה פון קרישמע אבער ווייל איך בין רגיל בה מעג איך עס ליינען פון אויסווענדיג ס'האט נאך אלץ די הלכה אז איך מעג עס זאגן בעל פה זאגט די גמרא ווייטער. מאי בין תכלת ללבן, וואס מיינט דאס אז איך דארף קענען מבחין זיין צווישן תכלת ללבן אילימא בין גבבא דעמרא חיורא לגבבא דעמרא דתכלתא, איך האב צוויי פעקלעך וואל, איינס איז ווייס וואל און איינס איז בלוי וואל, איך דארף קענען זעהן פון דעם א חילוק און יענץ איז משיכיר הא בליליא נמי מידע ידעי די גמרא טענה'ט אז ס'איז אזוי בולט די חילוק צווישן די צוויי קאלירן אז אפילו ווען ס'איז טונקל נאכט. קען איך עס אויך זען קען נישט זיין אז דאס איז די שיר פון משיכיר זאגט די גמרא אלא בין תכלת שבה ללבן שבה ווי רשי לערנט איך האב איין פעקל וואל און ס'איז אביסל געפארבט און נישט געפארבט איך זאל קענען מבחין זיין ווי זענען די פלעקן ווי ס'איז ווייס און כ'האב נאכנישט געפארבט דאס איז די זמן משיכיר אנדערע ראשונים לערנען אז מ'רעדט בין תכלת שבה ללבן שבה מ'רעדט פון א ציצית א מענטש האט א ציצית און ס'איז דא אביסל תכלת דערין לויט רמבם איז עס איין ציצית און לויטן ראבד איז עס צוויי לויט רשי תוס' איז עס פיר על כל פנים ס'איז אלעס אין איין ציצית אז איך קען מבחין זיין וועלכע איז מיין בלויע און וועלכע איז מיין ווייסע, דאס גייט זיין די זמן פון משיכיר. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער. תניא, ר' מאיר אומר, די גמרא גייט געבן פארשידענע אנדערע שיעורים וואס איז די זמן פון משיכיר, ר' מאיר אומר משיכיר בין זאב לכלב, א וואלף מיט א כלב, א הונט, זענען זייער ענדליך, א מענטש קען מבחין זיין א חילוק איז עס משיכיר רבי עקיבא אומר בין חמור לערוד אויך עפעס א א אייזל מיט עפעס א ערוד א חמור בר א אייזל עפעס א ענליכע סארט דאנקי ואחרים אומרים משיראה את חברו רחוק ארבע אמות ויכירנו פון ווען איינמאל איך קען דערקענען מיין חבר וואס איז אכט פיס אוועק פון מיר און איך דערקען טאקע עס איז אים דעמאלטס איז די זמן משיכיר און תוס' זאגט שוין אז ס'מיינט נישט גאר א נאנטע חבר וואס א גאר א נאנטע חבר קען איך אפשר אפילו זען ביינאכט. איך דערקען פון דערווייטנס פיל איך שוין זיין ענערדזשי אז ער איז דא. און ס'מיינט אויך נישט גאר א ווייטער מענטש. א גאר א ווייטער מענטש אפילו ווען ער איז אין דיין פנים אריין, דו ווייסט דאך נישט ווער ס'איז, דו האסט נישט קיין שום וועג אים צו דערקענען. מ'רעדט פון א מענטש וועם מ'קען אביסל. אמאל גריסט מען זיך יא, אמאל גריסט מען זיך נישט. א מענטש וועם מ'קען גענוג גוט אז מ'זאל אים קענען דערקענען. ווען מ'איז ד' אמות אוועק, זאגט די הייליגע גמרא, אמר רב הונא הלכה כאחרים, אז די הלכה איז אזוי ווי די אחרים, וואס אז די זמן משיכיר איז טאקע די שיעור משיראה את חברו, אמר אביי, האט אביי געזאגט, אוודאי בין איך מסכים צו רב הונא אז די הלכה איז כאחרים, אבער, לאמיר זען אזוי, לתפילין כאחרים, ווען ס'קומט צו מצוות תפילין, ווען איך קען אנהייבן לייגן תפילין, דעמאלטס זאלסטו טאקע לייגן תפילין, משיכיר פון ווען איך קען דערקענען מיין חבר, אבער לקרישמע כותיקין זאלסטו אויסווארטן ביז ותיקין, נישט ווייל ער לערנט אז די זמן קרישמע הייבט זיך אן ביי ותיקין, אוודאי נישט, אוודאי קען איך, מעיקר הדין קען איך ליינען קרישמע פון משיכיר, און וואס דען? ס'דא א זייטיגע מעלה פון ותיקין, אונז גיימיר שוין זען אז ווען איך דאוון ותיקין עקאמפליש איך נאך צוויי זאכן, איינס, איך האב אוודאי געליינט קרישמע בזמן, צוויי, איך האב סומך געווען גאולה לתפלה, ווען איך ליין קרישמע תיכף נאכדעם דאוון איך שמונה עשרה, דריי, איך האב געדאוונט שמונה עשרה. די ערשטע צייט וואס איך קען דאווענען, און ס'איז א מורא'דיגע מעלה ווען א מענטש קען זיין בזריזות און מקיים זיין די מצוות פון פון תפילה דייקא ביים נץ, וואס דעמאלטס איז די ערשטע זמן וואס איך קען דאווענען, איז איז עס די מעלה פון ותיקין, ממילא זאל איך ענדערש אפשטופן אביסל פון קרישמע. דאס איז א אינטערעסאנטע זאך, ווייל למעשה זעהן מיר דא א נייע הלכה, אז תפילין הייב איך אן לייגן ביי ותיקין, אנטשולדיגטס ביי ביי משיכיר, אונז האבן זייער שיין אויסגעשמועסט אז משיכיר, האט צו טון מיטן זמן קימה, יא, ווען שטייען מענטשן אויף? משיכיר, ווען ס'הייבט אן ווערן גענוג לעכטיג אז מ'קען זיך שוין אומגיין, א מענטש זוכט נישט זיך איבערצודרייען, צוטראסקענען אין די טונקל, ס'ווערט גענוג לעכטיג, דעמאלט איז א מענטש אויפגעשטאנען. וואס האט עס מיט תפילין? תפילין האט מיט זמן קימה? קענסט זאגן עלות, קענסט זאגן נץ, וואו איז מען אנגעקומען צו זאגן אז תפילין איז כאחרים אזוי ווי די זמן משיכיר? סאו רשי בארירט עס אביסל, רשי זאגט אז תפילין מוז אלץ זיין שמצות הנחתן קודם קרישמע, די גמרא זאגט ווייטער אז א מענטש טוט, א מענטש ליינט קרישמע און האט נישט אן קיין תפילין, זעט ער אויס ווי איז א מעיד שקר, ער זאגט וקשרתם לאות על ידך, און ער האט נישט אן קיין תפילין, ביסט דאך א שקרן, אז דו ליינסט פרשת פון קרישמע, טוט די מצוה פון קרישמע, סאו ממילא ווען א מענטש ליינט קרישמע דארף ער אייביג אנהאבן תפילין, ממילא גייט אויסקומען אז קרישמע איז פאר תפילין. סאו כ'ווייס שוין אז ווען די מענטש גייט ליינען קרישמע כותיקין פאר נץ דארף ער האבן תפילין, ווי ווייס איך אבער ס'איז משיכיר איז די ראשונים זאגן אז די מצוות תפילין האט יא אביסל מיט מיט זמן קימה, פארוואס? ווייל בעצם ביינאכט מעג א מענטש לייגן תפילין, און די פראבלעם פארוואס איך זאג אז א מענטש זאל נישט לייגן תפילין ביינאכט איז ווייל שמא יפיח בהם, ווען א מענטש איז שלאפעדיג ער איז נישט אוועיק ס'איז א זמן שכיבה האב איך אלץ מורא די מענטש וועט איינדרימלען שמא יפיח ער וועט נישט זיין נזהר אין קדושת תפילין, ווען זאג איך אז כ'האב שוין נישט די חשש אז פון פון אז די מענטש וועט איינשלאפן און ער וועט אנקומען צו א א מכשול פון שמא יפיח, ווען ס'הייבט זיך אן די זמן קימה, ווען איז דאס משיכיר? סאו גראדע קומט אויס אז די זמן פון הנחת תפילין גייט זיך אויך אנהייבן ביים זמן קימה וואס דאס איז משיכיר. גייען מיר ווייטער. אמר אביי לתפילין כאחרים לקרישמע כותיקין דאמר רבי יוחנן רבי יוחנן האט געזאגט ותיקין היו גומרין אותה עם הנץ החמה די ותיקין האבן געענדיגט שמונה עשרה יא, גומרין גייען מיר טייטשן שמונה עשרה? דער עולם מסכים? לכאורה. קען זיין ס'מיינט קרישמע, און אונז מיר טייטשן ס'מיינט שמונה עשרה. ותיקין היו גומרין אותה עם הנץ החמה, ס'מיינט אז ווען מ'האט געדאווענט, אז נאכן נץ, דעמאלטס האט מען זיך געשטעלט דאווענען שמונה עשרה, מיט דעם האט מען געענדיגט. תניא נמי הכי, ותיקין היו גומרין אותה עם הנץ החמה, כדי שיסמוך, ניין. מיר טייטשן ס'מיינט קרישמע ותיקין היו גומרין אותה עם הנץ החמה מ'האט געליינט קרישמע אביסל פאר מ'האט געליינט קרישמע אביסל פארן נץ כדי שיסמוך גאולה לתפילה אזוי איך זאל מיך תיכף קענען שטעלן דאווענען ונמצא מתפלל ביום סאו די עיקר ווארט נאכאמאל לאמיר איבערחזרן פון די ותיקין זיי האבן דא אקאמפלישט אסאך גוטע זאכן אבער אנשים ענווים מחבבין את המצוות ווי איז געווען די חיבוב מצוה אז זיי האבן זיך מזרז געווען צו דאווענען תפילת שחרית תיכף ביים נץ און פארוואס דארף מען דאווענען שמונה עשרה ביים נץ זאגט רש"י דהנץ החמה לדברי הכל יום הוא פון דעמאלטס אן איז שוין איז שוין וודאי טאג. ס'איז אביסל א אינטערעסאנטע רש"י. קען זיין רש"י באציט זיך צו די נעכטיגע ברייתא וואס אונז האבן געהאט א גאנצע דיבעיט צווישן צוויי ברייתות צו צווישן עלות און נץ צו ס'איז לילה נאר איך האב די רעכט צו ליינען קרישמע של יום אדער ס'איז יום און איך האב די רעכט צו ליינען קרישמע של לילה צו עוואוידן די פראבלעם און זאגן אז ס'איז וודאי אז ס'איז א צייט פון וודאי יום איז זאג איך דאס זאלסט דאווענען נאכן נץ. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער. אמר רבי זירא, מאי קרא, ווי האב איך א פסוק איבער די געוואלדיגע ענין פון ליינען קרית שמע נאנט צום נעץ, ייראוך, ווען זאלסטו נעמען אויף דיך מורא שמים, וואס דאס איז קרית שמע עם שמש צוזאמען מיט די זון, פאר די זון שיינט אויף, דאס איז די נעץ, לפני ירח, ווען זאלסטו, לפני ירח, פאר די לבנה קומט ארויס, פאר ס'ווערט נאכט. דור דורים דעמאלטס זאלסטו דאווענען מנחה, אזוי טייטשט רש"י. פארציילט די גמרא אן אינטערעסאנטע זאך, העיד רבי יוסי בן אליקים משום קהלא קדישא דבירושלים, ער האט נאכגעזאגט פון די קהל הקודש אין ירושלים, אז כל הסומך גאולה לתפילה, א מענטש וואס איז סומך גאולה לתפילה איז אינו ניזוק כל היום כולו האט ער א הבטחה פון חזל אז ער גייט נישט ניזוק ווערן יענע טאג, און ווי תוס' לייגט צו אז מען מיינט נישט נאר די ענין דא פון סמיכת גאולה לתפילה, מען רעדט טאקע פון די ענין פון סמיכת גאולה לתפילה ביי ותיקין, וועגן סתם סומך זיין גאולה לתפילה איז נארמאל, א מענטש ענדיגט שמונה עשרה און ער זאגט גאל ישראל, איז שטעלט ער זיך שמונה עשרה און דעמאלט גייט ער ארויף דאווענען ותיקין דא די מקור פון די געוואלדיגע ענין פון דאווענען ותיקין ר' יעקב פישער האט געזאגט אז ער האט צענדליגע יארן נאכגעקוקט ער פלעגט דאווענען ותיקין אין ירושלים ער האט צענדליגע יארן נאכגעקוקט ס'איז נישט געווען קיין איין מענטש וואס ער זאל וואס ער זאל שטארבן די טאג וואס ער האט אים געזען אין בית מדרש אין ותיקין ס'האט א דרך הטבע'דיגע ביאור אויך אז געווענליך א מענטש שטארבט נישט די טאג וואס ער נאך געווען אין בית מדרש אבער על כל פנים ער האט אליין עדות געזאגט אויף די מורא'דיגע סגולה פון אינו ניזוק כל היום. זאגט די גמרא ווייטער אמר רבי זירא איני והא אנא סמכי ואיתזקי איך האב סומך געווען גאולה לתפלה טאקע ביי ותיקין און איך בין יא ניזוק געווארן אמר ליה במאי איתזקת וואס די גרויסע היזק וואס דו האסט געהאט דאמטיית אסא לבי מלכא האסט געדארפט שלעפן הדסים צו די צום קעניג. התם נמי מבעי לך למיהב אגרא למחזי אפי מלכא, דאס איז א זאך, דאס איז נישט קיין עונש, דאס איז א זאך וואס דו וואלסט געדארפט צאלן געלט, מ'זאל דיך אריינלאזן די ווייט האוז, דאס איז א גוטע זאך, דאמר רבי יוחנן, לעולם ישתדל אדם לרוץ לקראת מלכי ישראל, א מענטש זאל לויפן פראנט פון מלכי ישראל ווייל ס'איז א מצוה צו מכבד זיין א מלך, ולא לקראת מלכי ישראל בלבד, אלא אפילו לקראת מלכי אומות העולם, שאם יזכה יבחין בין מלכי ישראל למלכי אומות העולם, א מענטש דארף קענען קאמפעירן, א מענטש דארף. האבן עקספיריענסד די גרויסע כבוד וואס מען געבט פאר מלכי אומות העולם, אז לעולם הבא ווי רש"י טייטשט ווען ס'וועט קומען די גרויסע די גרויסע ישועה פאר כלל ישראל און משיח וועט קומען זאל ער טאקע קענען מבחין זיין די גרויסע חילוק אין כבוד, און ס'מיינט אויך לכאורה די די די ציפייה אז א מענטש זעט וואס מיינט א אינאגורעישן וואס מיינט ווי ס'זעט אויס ריכטיגע כבוד למלכות עט ער עומד ומצפה זיין ווען עט שוין מלכות שמים מלכות בית דוד ווען מלכות בית דוד וועט שוין האבן די כבוד. מסכים לייבי? זאגט די הייליגע גמרא ווייטער. אמר ליה רבי אלעא לעולא, האט רבי אלעא געזאגט פאר עולא, כי עיילת להתם, ווען דו גייסט ארויף דארט אויבן קיין ארץ ישראל, שאיל בשלמא דרב ברונא אחי, זאלסטו פרעגן, זאלסטו דורש זיין בשלומו פון מיין ברודער רב ברונא, און ס'איז דא א שאלה אין סדר הדורות צו ס'איז ממש געווען א ברודער אדער מחמת גרויס, גרויס חביבות רופט ער אים מיין ברודער, אזוי ווי ס'איז נאך היינט אפשר די סדר אז אמאל זאגט מען אויף א מענטש מיין ברודער אפילו נישט ממש מיין ברודער, במעמד כל החבורה, אין פראנט פון יעדן זאלסטו אים דארט דורש בשלום בשלום זיין, פארוואס? דאדם גדול הוא, איז א גרויסער מענטש, ושמח במצוות, און ער פרייט זיך במצוות, זימנא חדא, איינמאל איז געווען א מעשה, סמך גאולה לתפלה, האט סומך געווען גאולה לתפלה, ולא פסיק חוכא מפומיה כוליה יומא, ער האט נישט אויפגעהערט צו שמייכלען, א גאנצע טאג, סאו די גמרא איז א אינטערעסאנטע גמרא, איז פאר דעם איז ער א גרויסע מענטש, און פון דעם ווייל ס'האט איינמאל פאסירט א מעשה, און פאר דעם ווייס איך אז ער איז שמח במצוות, איך מיין אז די פשט אין די גמרא איז זייער פשוט, אז רב ברונא ער איז געווען א אדם גדול בעצם, ער איז געווען א מענטש וואס ער האט זיך געפריידט מיטן אייבערשטן, און ווען ער האט געטון א מצוה האט ער זיך געפריידט דערמיט, ס'איז געקומען, ס'איז געווען איין טאג וואס ער האט געזען ער האט נישט אויף. מיט גארנישט וואס זיך צו פרייען האט ער עס כאטש סומך געווען גאולה לתפלה, אפילו אויף דעם אליין, דאס איז אים געווען גענוג צו מעורר זיין זיין שמחה של מצוה, און אנדערע טעג האט ער זיך געפרייט אפשר מיט גרעסערע זאכן, אבער זיין ענין איז געווען אז ער איז געווען א שמח במצוות און דאס מיינט א גרויסער מענטש, דער אר"י האט געזאגט אז אלע זיינע מדריגות איז ער אנגעקומען פון שמחה של מצוה, אז א מענטש פרייט זיך, אנשטאט אז א מענטש זאל האבן רמאות א גאנצן טאג, כ'האב נישט געטון גענוג, כ'דארף טון מער דאס, ער פרייט זיך מיט וואס ער האט, כ'האב געדאוונט היינט, כ'בין פרייליך, כ'האב געזאגט אמן, פרייליך, איך געב א קוואדער אין די פושקע, איך בין פרייליך, א מענטש נעמט ארויס א שמחה של מצוה, דאס מאכט א מענטש פאר אן אדם גדול. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער, היכי מצי סמיך, א ענליכע גמרא וואס מ'האבן שוין געהאט אויבן, וויאזוי קען בכלל א מענטש מקיים זיין די מצוה פון סמיכות גאולה לתפילה, והאמר רבי יוחנן בתחילה אומר, ווען א מענטש שטעלט זיך שמונה עשרה זאגט ער השם שפתי תפתח, ולבסוף הוא אומר, ביים אויסטרעטן זאגט ער יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך, מילא אויב זאג איך השם שפתי תפתח האב איך נישט קיין גאולה לתפילה, אמר רבי אלעזר, האט רבי אלעזר געזאגט תהא בתפילה של ערבית, אז די מצוה, אז דאס וואס איך זאג דיר דא אז מ'דארף זאגן השם שפתי תפתח רעדט מען ביי מעריב, און ביי מעריב וועט טאקע נישט זיין קיין סמיכות גאולה לתפילה און נאר ביי שחרית זאגט ער והאמר רבי יוחנן איזהו בן עולם הבא זה הסומך גאולה של ערבית לתפילה של ערבית אז אפילו ביי מעריב איז אויך דא א מצוה פון סמיכות גאולה לתפילה אלא אמר רבי אלעזר תהא בתפילת מנחה אז די הלכה פון השם שפתי תפתח איז נאר געזאגט געווארן ביי מנחה וואס דארט האב איך נישט קיין סמיכות גאולה לתפילה רב אשי אמר אפילו תימא אכולהו אזוי ווי אונז טוען מיר אז מען זאגט השם שפתי תפתח אויף אלע שמונה עשרה'ס וכיון דקבעוה רבנן בתפילה אז די רבנן האבן קובע געווען אז השם שפתי תפתח מיט דעם הייבט זיך אן שמונה עשרה איז כתפילה אריכתא דמיא, הייסט עס ווי איין לאנגע תפילה דאי לא תימא הכי, ערבית היכי מצי סמיך, וויאזוי קען איך מקיים זיין סמיכת גאולה לתפילה ביי מעריב והא בעי למימר השכיבנו, צווישן קריאת שמע און שמונה עשרה וועט דאך זיין השכיבנו, אלא כיון דתקינו רבנן השכיבנו, רבנן פסק'נט מען זאל זאגן השכיבנו איז כגאולה אריכתא דמיא, הייסט עס ווי איין לאנגע גאולה, ס'איז נאכאלץ א חלק אין די ברכה פון גאל ישראל, הכי נמי, כיון דקבעוה רבנן בתפילה איז כתפילה אריכתא דמיא, אויבן האט מען געהאט די גמרא פארקערט, אז די גמרא ברענגט א ראיה פון השם שפתי תפתח אז מען קען זאגן די ברכה פון השכיבנו, זאגט די גמרא ווייטער, מכדי האי יהיו לרצון אמרי פי, משמע לבסוף ומשמע מעיקרא, יהיו לרצון קען מיינען ביידע זאכן, איינס איך גיי יעצט דאווענען איך זאג יהיו לרצון אמרי פי, און צוויי אז כ'האב געדאווענט און יהיו לרצון אמרי פי דבעינא למימר אז איך גיי נאך דאווענען. איז מאי טעמא תקנוהו רבנן לאחר שמונה עשרה ברכות, פארוואס זאל מען עס מתקן זיין דווקא שמונה עשרה, מען קען דאך עס זאגן פאר שמונה עשרה, לימרינהו מעיקרא, אמר רבי יהודה בריה דרבי שמעון בן פזי, הואיל ולא אמרו דוד אלא לאחר שמונה עשרה פרשיות, מען קוקט אריין איז עס קאפיטל י"ח, לפיכך תקינו רבנן לאחר שמונה עשרה ברכות, א רמז אויף דוד המלך דארט ווי איז געשטעלט די פסוק, פרעגט די גמרא, הני תמני סרי, רעדט מען דען פון אכצן תשסרי הויין? מען רעדט דארטן פון די ניינצנטע קאפיטל, מילא שטימט נישט. ענטפערט די גמרא, אשרי האיש ולמה רגשו גוים חדא פרשה היא, ס'איז איין פרשה היינט, אונז האמער ניינצן ברכות, שטימט עס ממש, מען האט דאך צוגעלייגט ולמלשינים, שטימט? איז בקיצור די גמרא פירט דא אויס אז די ערשטע צוויי קאפיטלעך אין תהלים זענען איין קאפיטל, פון וואו זע איך עס? דאמר רבי יהודה בריה דרבי שמעון בן פזי, מאה ושלש פרשיות אמר דוד, הונדערט און דריי פרשיות פון תהלים האט דוד געזאגט, ולא אמר הללוקה עד שראה במפלתן של רשעים, די ווארט הללוקה האט ער נישט גענוצט ביז ער האט געזען במפלתן של רשעים שנאמר יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם ברכי נפשי את השם הללוקה אז ביים אויספיר פון קאפיטל ברכי נפשי ערשט דעמאלטס דערמאנט ער די ערשטע מאל הללוקה דאס איז ביי ק ג פרעגט די גמרא הני ק ג מאה וארבע הויין מ רעדט דאך פון ק ד. אז דו וועסט ציילן וועסטו זען ס'איז קאפיטל ק ד, אלא שמע מינה אשרי האיש ולמה רגשו גוים חדא פרשה היא אז מ'רעדט אז די ערשטע צוויי קאפיטלעך זענען איין פרשה, דאמר ר' שמואל בר נחמני אמר רבי יוחנן, כל פרשה שהיתה חביבה על דוד, פתח בה באשרי וסיים בה באשרי, און דו קוקסט אריין, דכתיב אשרי האיש וסיים באשרי דכתיב אשרי כל חוסי בו, די פסוק אשרי כל חוסי בו שטייט נאכן צווייטן קאפיטל, און אז איך זאג דיך אז ס'איז פתח וסיים, איז מוז זיין אז ס'איז איין קאפיטל. תוס' פרעגט שוין וואס הייסט פתח באשרי וסיים באשרי ווען אין גאנץ תהלים נישט דא קיין נאך א אשרי. כל פרשה שהיתה חביבה, ס'איז נישט דא נאך. תוס' ענטפערט אז ער מיינט נישט צו זאגן דווקא אשרי, ער מיינט צו זאגן אז מ'האט אנגעהויבן מעין הפתיחה, מסיים געווען מעין הפתיחה, מ'איז געגאנגען א גאנצע צייט מיטן זעלבן זאך. און מען זעט אגב אשרי, עס הייבט זיך אן תהילה לדוד און עס ענדיגט זיך תהילת השם, אזוי ברכי נפשי ברכי נפשי, הללוקה הללוקה, אזוי טרעפט מען כסדר אז קאפיטלעך וואס איז געווען זייער שטארק חביב הייבט זיך אן און ענדיגט זיך אויפן זעלבן נוסח און ביז דא איז די היינטיגע שיעור בסייעתא דשמיא.